בעזרת השם יתברך, מסכת גיטין דף סג, מיר הייבן אן דף סב עמוד ב, פיר שורות פון אונטן אנפאנג שורה איתמר, זאגט די הייליגע גמרא איתמר, מ'האמיר געלערנט, הבא לי גיטי, ואשתך אמרה התקבל לי גיטי, והוא אמר הילך כמו שאמרה, פשט אזוי, דא רעדט מען א ציור, אז א פרוי האט ממנה געווען א שליח זאל איר ברענגען א גט, יעצט נארמאל ווייסט מען אז א פרוי איז ממנה א שליח, איז א שליח לקבלה, אבער דא רעדט מען נישט פון דעם, דא רעדט מען אז די פרוי זאגט קלאר פארן שליח, הבא לי גיטי, ברענג מיר די גט פשט, זי איז אים ממנה אלץ שליח להולכה, נישט אלץ שליח לקבלה, יעצט פונקט וויאזוי דאס ארבעט לומדיש צו זי קען ממנה זיין א שליח להולכה, צו זי מיינט צו זאגן מיט דעם אז די מאן זאל אים ממנה זיין א שליח להולכה, איז למעשה א מחלוקת ראשונים, אבער על כל פנים, די פרוי האט געזאגט פארן שליח, איך וויל זאל זיין א שליח לא לכה. יעצט גייט דער שליח, ער גייט צום מאן, און אנשטאט זאגן דאס וואס די פרוי האט אים געהייסן זאגן, אז ער איז א שליח לא לכה, זאגט ער ליגנט. ער זאגט התקבל לי גטי, אז איך בין א שליח לקבלה. יעצט גייט דער מאן, דער מאן געבט איבער דעם גט פאר'ן שליח, און וואס זאגט דער מאן? הילך כמו שאמרה, נא דיר דער גט, אזוי ווי זי האט געזאגט. איז די שאלה דא איז, אונזער שאלה איז, וואס האט די מאן געמיינט צו זאגן מיט דעם ווען ער האט געזאגט הילך כמו שאמרה, נא דיר דער גט אזוי ווי זי האט געזאגט. פון איין זייט קען מען זאגן, ווי מ'עט שוין זעהן, אז אדיבורא דידיה קא סמיך, פשט אז ער פארלאזט זיך אויף די ווערטער פון די שליח, ער גלייבט די שליח, ער נעמט אן וואס די שליח זאגט, די שליח האט געזאגט ער איז א שליח לקבלה, די מאן נעמט עס אן, ער געט איבער די גט על דעת דעם אז די שליח איז א שליח לקבלה. דאס איז איין וועג ווי מ'קען זאגן. אדער קען מען זאגן, אז אדעתא דידה קא סמיך. אז דער מאן פארלאזט זיך נישט אויפן שליח, ער גלייבט נישט קיין איין ווארט וואס דער שליח זאגט, ער זאגט פארן שליח, הילך כמו שאמרה, פשט כמו שאמרה, איך נעם אן וואס זי האט געזאגט, איך ווייס נישט וואס זי האט געזאגט, אבער איך געב דיר דעם גט על דעת דעם אז דו זאלסט זיין א שליח ווי זי האט געזאגט, אויב אזוי איז אוודאי דער שליח א שליח להולכה, ווייל דעמאלטס האט דער מאן געזאגט איך גלייב נישט וואס דו זאגסט, איך נעם אן די שליחות אזוי ווי די פרוי האט דיך ממנה געווען. איז דאס איז דא אונזער שאלה, איז על כל פנים, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב, ר' נחמן זאגט נישט וואס די לומדות דא איז, אבער ר' נחמן זאגט אונז דא א דין, אז ביי אזא ציור, אפילו הגיע גט לידה, אינה מגורשת. פשט ביי א ציור, וואס די פרוי האט ממנה געווען א שליח להולכה, די שליח האט ליגענט געזאגט, ער האט געזאגט ער איז א שליח לקבלה, די מאן האט געזאגט הילך כמו שאמרה, איז די דין איז נישט נאר אז די פרוי איז נישט גראד גע'גט, פשט אוודאי איז די פרוי נישט גראד גע'גט ווייל א שליח לקבלה איז ער זיכער נישט, אבער א שליח להולכה איז ער אויך נישט, און ממילא זאגט ר' נחמן אז ווען די גט עט סוף כל סוף אנקומען צו די פרוי אין די האנט אריין, עט זי אויך נישט זיין גע'גט. אזוי זאגט ר' נחמן, איז די גמרא וויל יעצט מדייק זיין פון דעם דין פון ר' נחמן, לגבי אונזער שאלה צו מ'זאגט טאקע אדיבורא דידיה קא סמיך, צו אדיבורא דידה קא סמיך, און ווי רש"י איז מציין אז דאס איז בעצם שוין א שאלה אין בבא מציעא, איז די גמרא וויל דא פושט זיין דעם ספק. זאגט די גמרא, שמע מינה, פון די פסק פון ר' נחמן קען מען לכאורה ארויסדרינגען, אז אדיבורא דידיה קא סמיך, אז ווען די מאן זאגט הילך כמו שאמרה, איז פשט ער פארלאזט זיך אויף די שליח'ס ווערטער, ווייל די שליח האט געזאגט, אז ער איז א שליח לקבלה, דער מאן נעמט אן זיינע ווערטער, פשט דער מאן געבט איבער דעם גט על דעת דעם אז דער איד טאקע איז א שליח לקבלה, און דערפאר טאקע זאגט ר' נחמן אז די פרוי איז קיינמאל נישט גע'גט, ווייל ממה נפשך, א שליח לקבלה איז ער נישט, קיינער האט אים נישט ממנה געווען אלס שליח לקבלה, א שליח להולכה איז ער אויך נישט, ווייל קיינער האט אים נישט ממנה געווען אלס שליח להולכה, און דערפאר זאגט ר' נחמן, אז די פרוי איז נישט גע'גט, ווייל לייגט די גמרא צו דאי אדיבורא דידה קא סמיך, פשט טאמער איך זאג אז די מאן פארלאזט זיך נישט אויף די שליח'ס ווערטער, און ער פארלאזט זיך אויף די פרוי'ס ווערטער, אויב אזוי וואלט געדארפט זיין די דין אז מכי מטי גיטא לידה מיהא תיגרש, אז לפחות ווען די גט קומט אן צו איר זאל זי זיין גע'גט, ווייל טאמער מען זאגט אז אדיבורא דידה קא סמיך, איז פשט די פרוי האט ממנה געווען דא א שליח להולכה, דער שליח האט טאקע ליגנט געזאגט, אבער דער מאן האט זיך פארלאזט אויף די כוונה פון די פרוי, פשט דער מאן האט אויך מסכים געווען אז די איד זאל זיין א שליח להולכה, איז לפחות זאל ער זיין א שליח להולכה און אז מען זעט נישט אזוי, אז מען זעט אז ר' נחמן פסק'נט אז די פרוי איז נישט גע'גט אפילו ווען די גט קומט אן צו איר, איז א סימן אז אדיבורא דידיה קא סמיך אז דער מאן ווען ער האט איבערגעגעבן די גט פאר'ן שליח האט זיך פארלאזט אויף זיינע ווערטער, און אויף זיינע ווערטער קען מען זיך נישט פארלאזן ווייל ער איז א שקרן, און דערפאר איז די פרוי קיינמאל נישט גע'גט. אזא ראיה וויל די גמרא ברענגען פון ר' נחמנ'ס פסק. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, דו קענסט נישט קיין ראיה ברענגען פון די פסק פון ר' נחמן, פארוואס זאגט רב אשר? זאגט רב אשי ווייל הכי השתא בשלמא אי איתמר איפכא, התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי, והוא אומר הילך כמו שאמרה. פשט, גאנץ גוט ווען די ציור דא וואלט געווען אנדערש, גאנץ גוט ווען די ציור וואלט געווען אז די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, די שליח האט ליגנט געזאגט, ער האט געזאגט ער איז א שליח להולכה, די מאן האט געזאגט פארן שליח הילך כמו שאמרה, און ביי דעם וואלט ר' נחמן געפסקנט ואמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב כיוון שהגיע גט לידו מגורשת טאמער ר' נחמן וואלט דא געפסקנט אז ברגע וואס די גט קומט אן אין די האנט פונעם שליח איז די פרוי געגט דעמאלטס וואלסטו געהאט א גוטן דיוק אלמא אדיבורא דידה קא סמיך וואלסטו געהאט א גוטן דיוק אז די מאן פארלאזט זיך אויף אירע ווערטער און אז זי האט דא ממנה געווען א שליח לקבלה איז טאקע די שליח א שליח לקבלה און גראד ווען די גט קומט אן אין זיין האנט אריין איז די פרוי געגט אי נמי די זעלבע זאך זאגט רב אשי טאמער ר' נחמן וואלט געפסקנט אנדערש טאמער ר' נחמן וואלט געפסקנט לידה, אז זי ווערט נאר גע'גט נאכדעם וואס די גט קומט אן צו איר אין האנט אריין, וואלסטו אויך געקענט מדייק זיין פארקערט, אז אדיבורא דידיה קא סמיך. פשט, די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, די שליח האט געזאגט ער איז א שליח להולכה, די מאן פארלאזט זיך אויף די ווערטער פון די שליח, פשט, די מאן איז אויך מסכים אז יענער זיין א שליח להולכה, און ביי דעם פסק'נט טאקע ר' נחמן אז ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין איז זי גע'גט, האסט א גוטן דיוק אז אדיבורא דידיה קא סמיך. אבער אלא הכא, זאגט רב אשי דא, ביי אונזער ציור וואס ר' נחמן האט טאקע גערעדט, איז נישט קיין שום ראיה נישט לכאן און נישט לכאן, פארוואס? ווייל משום דעקריה שליח לשליחותיה לגמרי הוא דאמר שליח לקבלה הוינא להולכה לא הוינא, פשט, דא ביי אונזער ציור איז אפילו טאמער מ'עט זאגן אלגעמיין אז אדיבורא דידה קא סמיך, דא איז נאכאלץ די גט נישט קיין גט אפילו ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין, פארוואס? ווייל דא ביי אונזער ציור האט די פרוי ממנה געווען א שליח להולכה, יעצט א שליח להולכה איז אסאך א שווערערע ארבעט ווי א שליח לקבלה, ווייל א שליח להולכה דארף גיין אריבערטראגן דעם גט צו דעם פרוי, דער שליח לקבלה ברגע ער קריגט די גט אין די האנט אריין איז די פרוי אפגעגעט, און ממילא קען זיין אז די סיבה וואס ר' נחמן זאגט אז די פרוי איז נישט געגעט אפילו ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין איז נישט ווייל אדיבורא דידיה קא סמיך, פשט קען זיין אדיבורא דידה קא סמיך, נאר טעכניש דער שליח האט דא מגלה געווען אז ער האלט נישט ביים זיין א שליח להולכה. פשט אפילו אז די מאן איז מסכים צו די ווערטער פון די פרוי, און אפילו די פרוי האט טאקע ממנה געווען די איד זאל זיין א שליח להולכה, אבער ברגע וואס דער שליח האט ליגנט געזאגט, און ער האט געזאגט ער איז א שליח לקבלה, האט ער מגלה דעת געווען אז ער האלט זיך נישט ביים מטריח זיין, ער האלט נישט ביים זיין א שליח להולכה, נו, אז ער האלט נישט ביים זיין א שליח להולכה איז ער טאקע נישט קיין שליח להולכה, העלפט נישט יעצט אז ער געבט איבער די גט פאר די פרוי, פארדעם זאגט ר' נחמן אז די פרוי איז נישט גע'גט, אבער פון דא איז נישט קיין ראיה, אז אדיבורא דידיה קא סמיך. זאגט יעצט די גמרא, אמר רב הונא בר חייא, פרעגט יעצט רב הונא בר חייא א קשיא אויף די פסק פון ר' נחמן, תא שמע א קשיא פון אונזער משנה, מ'האמיר געלערנט ביי אונזער משנה, האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי אם רצה לחזור יחזור, פשט טאמער א מאן האט ממנה געווען א שליח, און ער זאגט פארן שליח התקבל גט זה לאשתי, האט מען געזען אין די משנה אז די שליח ווערט א שליח להולכה, און די מאן קען צוריק ציען כל עוד וואס די גט איז נישט אנגעקומען צום פרוי, איז קען מען מדייק זיין פון דעם טעמא דרצה הא לא רצה הוי גט, פשט טאמער די מאן ציעט נישט צוריק איז אוודאי די שליח א שליח להולכה, און ווען די גט קומט אן צום פרוי איז זי יא געגט, און ממילא פירט אויס רב הונא בר חייא ואמאי לכאורה פארוואס הא בעל לאו בר שויי שליח לקבלה הוא, פשט וויאזוי קען א מאן ממנה זיין א שליח מיט אזא סארט לשון התקבל גט זה לאשתי, התקבל גט זה לאשתי איז א לשון פון א שליח לקבלה, א מאן קען נישט ממנה זיין א שליח לקבלה, נאר וואס דען, אלא אמרינן כיוון שנתן עיניו לגרשה, מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה, נאר וואס דען, זאגט רב הונא בר חייא לכאורה איז פשט ביי אונזער משנה, אז דא רעדט מען פון אן עם הארץ, דער עם הארץ רעדט זיך איין אז ער קען יא ממנה זיין א שליח לקבלה, דערפאר זאגט ער התקבל גט זה לאשתי נאר וואס, חזל זאגן אז אונז דארף מען זיך נישט צוטון מאכן פון די עם הארץ. ווייל וואס וויל ער למעשה? ער וויל אפגט'ן זיין פרוי. ער איז אן עם הארץ, ער מיינט ער קען מאכן א שליח לקבלה, אבער ברגע וואס אונז וועלן אים זאגן אז ער קען נישט מאכן א שליח לקבלה וואס וועט ער ענטפערן? פיין, איז מאך א צווייטע סארט שליח, שליח להולכה, גייט מיך אן, איך וויל זאל זיין אפגע'גט. איז פאר דעם זאגט מען טאקע אז אפילו ער האט גענוצט אזא סארט לשון, פון דעסטוועגן איז עס טאקע א שליח להולכה און די פרוי איז גע'גט. איז אויב אזוי, זאגט ר' הונא בר חייא הכא נמי, כיוון שנתן עיניו לגרשה, מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה. פשט אויב אזוי, וואס איז פשט אין די פסק פון ר' נחמן אז ר' נחמן זאגט אז די פרוי איז קיינמאל נישט גע'גט? און ווי רש"י איז מסביר אז די קשיא איז סיי לויט די הוה אמינא פון די גמרא, און סיי לויט ווי רב אשי האט אוועקגעשטופט די ראיה פון די גמרא, פשט אין די הוה אמינא פון די גמרא האבן דאך געברענגט א ראיה פון ר' נחמן, אז אדיבורא דידיה קא סמיך, איז אויף דעם קודם כל איז די קשיא, מהיכי תיתי פשט אפילו אז מען זאגט אדיבורא דידיה קא סמיך, אפילו אז אונז זאג מיר אז די פסק פון ר' נחמן איז געבויט אויף דעם ווייל די מאן האט זיך פארלאזט אויפן שליח און די שליח איז א ליגענער און דערפאר איז די פרוי נישט גע'גט, פרעגט ר' נחמן פארוואס? פארוואס איז די פרוי נישט גע'גט? די מאן טאקע האט זיך פארלאזט אויפן שליח אז די שליח איז א שליח לקבלה אבער וואס א נפקא מינה וואס די מאן האט זיך פארלאזט אויף ווי נישט ווי די מאן וויל די פרוי זאל זיין גע'גט זאל מען זאגן אז די שליח איז א שליח להולכה און די פרוי איז גע'גט און די זעלבע זאך ווי רב אשי האט שפעטער געזאגט אז מען קען נישט א ראיה ברענגען פון ר' נחמן ווייל ווי רב אשי האט מסביר געווען אז די שליח האט נישט געוואלט זיין א שליח להולכה דערפאר האט ער געזאגט אז ער איז א שליח לקבלה ווייטער וואס גייט מיך אן למעשה ווי נישט ווי דער מאן וויל די פרוי זאל זיין געגעט איז פשט ער האט ממנה געווען דא דעם שליח אלס שליח להולכה זאל מען זאגן אז די פרוי איז געגעט ממה נפשך איז וואס איז פשט פון רב נחמן'ס פסק אז רב נחמן זאגט אז די פרוי איז נישט געגעט אפילו נאכדעם וואס די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין ענטפערט די גמרא אז ס'איז נישט קיין פארגלייך, זאגט די גמרא הכי השתא, התם, אדם יודע שאין שליחות לקבלה וגמר ונתן לשם הולכה, הכא טעי, פשט, זאגט די גמרא, דער גאנצער יסוד וואס רב הונא בר חייא האט געבויט דא אויף אונזער משנה איז נישט קיין ריכטיגער יסוד, ווייל רב הונא בר חייא האט געבויט א יסוד אז ווען דער מאן זאגט התקבל האט ער געמיינט צו ממנה זיין א שליח לקבלה, נאר די סיבה וואס מ'זאגט איז א שליח להולכה, איז ווייל די מאן איז אן עם הארץ און אונז לייג מיר אריין ביי אים אין קאפ אריין כאילו אז ווען ער וואלט ווען געוואוסט וואלט ער ווען אוודאי געמאכט א שליח להולכה במילא איז א שליח להולכה זאג די גמרא נישט דא אזא זאך נישט דא אזא זאך מען לייגט אריין מחשבות ביי יענעם אין קאפ אריין מען לייגט אריין ווערטער ביי יענעם אין מויל אריין נישט דאס די טעם פון אונזער משנה די טעם פון אונזער משנה איז אזוי ווי מען האט נעכטן געזען דער מענטש ווייסט זייער גוט אז מען קען נישט ממנה זיין א שליח לקבלה איי פארוואס האסטו געזאגט התקבל ווייל ווי מען האט נעכטן געזען התקבל איז אויך א גוטע לשון פון ממנה זיין א שליח להולכה התקבל ותן לה, ס'איז דא אזא זאך. איז דערפאר טאקע ביי אונזער משנה איז די שליח א שליח להולכה און די פרוי ווערט גע'גט ווען די גט קומט אן צו איר. מה שאין כן ביי די ציור פון ר' נחמן, איז זיך די מאן טאקע אריינגעפאלן אין א טעות, די מאן איז אדיבורא דידיה קא סמיך האט זיך פארלאזט אז די שליח איז א שליח לקבלה און על דעת דעם האט ער געגעבן די גט, איז פארשטייט זיך ר' נחמן האט געזאגט די גט איז נישט קיין גט. און די זעלבע זאך ווי רב אשי האט געזאגט אז די טעם וואס ר' נחמן זאגט די גט איז נישט קיין גט איז ווייל די שליח האט נישט געוואלט זיין א שליח להולכה איז ווייטער אז די שליח האט נישט געוואלט זיין א שליח לא ילוך, איז קען מען נישט אריינלייגן דא נייע מחשבות אין קאפ אריין פונעם מאן אז דער מאן האט געוואלט אז אף על פי כן זאל ער זיין א שליח להולכה, נישט דא אזא זאך, און דערפאר האט ר' נחמן גע'פסק'נט אז די גט איז נישט קיין גט, און דערפאר איז נישט קיין קשיא אויף ר' נחמן פון אונזער משנה. אמר רבא, פרעגט יעצט רבא אן ענדליכע קשיא אויף ר' נחמן פון אן אנדערע משנה תא שמע, פון א משנה דף סמך ה' די משנה זאגט דארט, קטנה שאמרה התקבל לי גיטי, א קטנה וואס האט ממנה געווען א שליח אז די שליח זאל זיין א שליח לקבלה התקבל לי גיטי, איז א קטנה קען נישט ממנה זיין א שליח, און מילא אינו גט, די גט איז נישט קיין גט עד שיגיע גט לידה נאר ווען סקומט אן צו איר אין די האנט אריין איז רבא מדייק כי מטי גיטא לידה מיהא מגרשה אבער ווען די גט קומט סוף כל סוף אן צו איר אין די האנט אריין איז זי יא גע'גט ואמאי והא לאו שליח להולכה שויה ווער האט געמאכט פאר דעם שליח א שליח להולכה די קטנה האט דאך אים פרובירט צו מאכן א שליח לקבלה די קטנה האט אים געזאגט התקבל לי גיטי און פון דעסט וועגן זאגט מען אז ער איז נישט קיין שליח לקבלה ער איז א שליח להולכה ווער האט אים געמאכט א שליח להולכה אלא נאר אמרינן כיוון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמיגרשה. פשט איז אוודאי פשט, רבא זאגט דא די זעלבע סארט נקודה, די זעלבע סארט פשעטל וואס רב הונא בר חייא האט געוואלט זאגן, אז אוודאי איז פשט אז מען לייגט אריין דא ווערטער, אז זי האט געוואלט ממנה זיין א שליח לקבלה זי האט נישט געוואוסט אז זי קען נישט, און ממילא לייגט מען אריין ווערטער כאילו זי האט ממנה געווען א שליח להולכה. איז אויב אזוי הכי נמי, וואלט רב נחמן אויך געדארפט אזוי זאגן כיוון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמיגרשה. ענטפערט ווייטער די גמרא די זעלבע סארט תירוץ הכי השתא התם אדם יודע שאין שליחות לקטן וגמר ונתנה לשם הולכה דידיה פשט דארט ביי די קטנ'ע די מאן ווייסט זייער גוט אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז א קטנה זאל ממנה זיין א שליח לקבלה דערפאר איז די מאן ממנה דעם שליח אלס שליח להולכה אבער הכא טעי דא איז די מאן טאקע אריינגעפאלן די מאן האט זיך באמת איינגערעדט אז דער שליח איז א שליח לקבלה אדיבורא דידיה קא סמיך אדער ווי רב אשי האט געלערנט פשט אז דער שליח האט נישט געוואלט זיין א שליח להולכה אבער על כל פנים דערפאר ביי די ציור פון ר' נחמן איז דער שליח טאקע נישט קיין שליח לא לך און די פרוי איז נישט אפגעגט? תא שמע, פרעגט יעצט די גמרא נאך א קשיא אויף ר' נחמן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הבא לי גיטי, ואשתך אמרה התקבל לי גיטי, פשט דא רעדט מען אז די פרוי האט ממנה געווען א שליח לא לך, און דער שליח זאגט ליגנט, ער זאגט ער איז א שליח לקבלה, אדער זאגט די ברייתא אן אנדערע ציור פארקערט, התקבל לי גיטי, ואשתך אמרה הבא לי גיטי, די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, און די שליח זאגט ליגנט ער זאגט איז א שליח להולכה, יעצט וואס ענטפערט די מאן פארן שליח, זאגט די ברייתא אפאר סארט נוסחאות, באלד וועט מען זעהן וועלכע נוסח גייט ארויף אויף וועלכע ציור, ווייל די ברייתא רעדט זיך דא פון צוויי ציורים, איז באלד וועט מען זעהן וועלכע נוסח גייט ארויף אויף וועלכע ציור, אבער על כל פנים די נוסחאות וואס די מאן זאגט, והוא אומר הולך ותן לה, דאס איז א נוסח וואס מען זאגט פאר א שליח להולכה, אדער די מאן זאגט זכי לה, אדער והתקבל לה, דאס איז אלס לשונות וואס מען זאגט פאר א שליח לקבלה, איז ביי די ביידע ציורים זאגט די ברייתא, רצה לחזור יחזור, משהגיע גט לידה מגורשת, ביי ביידע ציורים זאגט מען אז די פרוי ווערט גע'גט ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין, ווילאנג די גט איז נישט ביי איר אין האנט אריין קען די מאן צוריק ציען. יעצט, היות וואס מען שמועסט דאך אונז ווייס מען דאך נישט וועלכע לשון גייט ארויף אויף וועלכע ציור, וויל די גמרא זאגן מאי לאו, קבלה אקבלה, והולכה אהולכה, פשט לכאורה, די מאן באנוצט זיך מיט די זעלבע סארט לשון וואס די שליח האט געזאגט פשט די מאן פארלאזט זיך אויפן שליח דא דהיינו פשט אזוי איין ציור זאגט אונז די ברייתא אז ווען די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה און די שליח האט ליגנט געזאגט ער האט געזאגט איז א שליח להולכה און די מאן זאגט פאר דעם שליח הולך ותן לה אויך א נוסח וואס מען זאגט פאר א שליח להולכה איז ביי אזא ציור זאגט די ברייתא אז ער איז טאקע א שליח להולכה און די פרוי ווערט אפגעגט ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין. דאס איז זייער א געשמאקע ציור. די צווייטע ציור זאגט די ברייתא פארקערט, די פרוי האט ממנה געווען א שליח להולכה, די שליח האט ליגנט געזאגט, ער האט געזאגט איז א שליח לקבלה, די מאן נעמט אן זיינע ווערטער, און ער זאגט זכי לה התקבל לה, ער זאגט אויך א נוסח וואס מען זאגט פאר א שליח לקבלה, און אויך ביי די ציור זאגט די ברייתא אז די פרוי איז גע'גט ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין, יעצט לכאורה, די ציור איז זייער שווער, וואס איז פשט אז די פרוי ווערט גע'גט ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין, לכאורה ווער האט ממנה געווען די שליח אלץ א שליח לא לך? די פרוי טאקע ארגינעל האט אים ממנה געווען אלץ א שליח להולכה, אבער ער האט ליגנט געזאגט, ער האט געזאגט איז א שליח לקבלה, דער מאן האט אנגענומען זיינע ווערטער, ער האט אויך געזאגט זכי לה התקבל לה, זיי א שליח לקבלה, איז ווער האט אים געמאכט א שליח להלכה? וואס עפעס ווערט די פרוי גע'גט ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין? נאר וואס דען, לכאורה איז פשט אין ברייתא די זעלבע פשעטל וואס רבא האט געוואלט זאגן וואס ר' הונא בר חייא האט געוואלט זאגן, אז אונז לייג מיר אריין ווערטער אין זיין מויל, אז ער טאקע האט געמיינט אז דאס איז א שליח לקבלה אבער ער וויל זיין פרוי זאל זיין גע'גט בכל אופן שיהיה און דערפאר טאקע איז עס א שליח להלכה, אבער אויב אזוי איז צוריק שווער אויף ר' נחמן, פארוואס זאגט נישט ר' נחמן אויכט אזוי? פארוואס זאגט נישט ר' נחמן אז די פרוי איז גע'גט ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין? זאגט די גמרא לא קבלה אהולכה והולכה אקבלה, פשט האסט נישט גוט איינגעזעצט דא די ציורים פון די ברייתא, די ציור וואס די מאן זאגט הולך ותן לה איז נישט ביי די ציור וואס די שליח זאגט ליגנט איז א שליח להולכה, און די זעלבע זאך די ציור וואס די מאן זאגט זכי לה והתקבל לה איז נישט ביי די ציור וואס די שליח זאגט איז א שליח לקבלה נאר פונקט פארקערט, די מאן זאגט אזא לשון וואס פאסט מיט די פרוי, דהיינו די ברייתא רעדט דא פון צוויי ציורים, איין ציור זאגט די ברייתא אז די פרוי האט ממנה געווען א שליח להולכה, די שליח האט ליגנט געזאגט, ער האט געזאגט איז א שליח לקבלה, די מאן האט געזאגט הולך ותן לה, זיי א שליח להולכה, וואס ביי אזא ציור טאקע איז ער א שליח להולכה, און ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין איז זי גע'גט, און די זעלבע זאך פארקערט, די פרוי זאגט די מענטש זאל זיין א שליח לקבלה, די שליח זאגט ליגנט, ער זאגט ער איז א שליח להולכה, די מאן זאגט איך וויל זאל זיין א שליח לקבלה, וואס ביי אזא ציור זאגט די ברייתא די גט איז א גוטע גט ווען די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין, איי פארוואס פארוואס טאקע ווערט עס א גט נאר ווען סקומט אן צו איר אין די האנט אריין פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די גט איז גראד א גט, די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, די מאן האט אויך געזאגט זכי לה והתקבל לה, די שליח אינמיטן האט געזאגט ליגנט. און פארוואס טאקע זאגט מען אז דער גט איז נאר א גט נאכדעם ס'קומט אן צו איר אין די האנט אריין עמיר שוין זעהן. זאגט טאקע די גמרא, אי קבלה אהולכה, מכי מטי גיטא לידיה לאלתר ליהוי גיטא, פשט אויב אזוי פארוואס טאקע ווארטסטו ביז די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין, אז זי האט אים ממנה געווען אלס שליח לקבלה, און די מאן האט אים אנגענומען אלס שליח לקבלה, זאל די גט גראד זיין א גט. שמע מינה, איז לכאורה פון דא א ראיה דאדיבורא דידיה קא סמיך. ווייל דער מאן פארלאזט זיך אויף די שליח, און די שליח טענה'ט דאך אז ער איז א שליח להולכה, און די מאן פארלאזט זיך אויף אים, יעצט טאקע די מאן האט געזאגט התקבל אבער התקבל האט מען שוין געזען קען אויך מיינען התקבל ותן לה, און פאר דעם זאגט מען אז די גט איז נאר א גט נאכדעם וואס די גט קומט אן צו איר אין די האנט אריין, אבער על כל פנים די גמרא וויל לפחות פון די ברייתא פושט זיין אונזער ספק צו אדיבורא דידיה קא סמיך צו אדיבורא דידה קא סמיך איז האמיר לכאורה פושט געווען אז אדיבורא דידיה קא סמיך. זאגט די גמרא ניין, ס'נישט קיין ראיה, הכי השתא, התם קאמר ליה הילך כמו שאמרה, הכא מי קאמר ליה הילך כמו שאמרה, פשט זאגט די גמרא דא איז אינגאנצן נישט נוגע די שאלה, די שאלה וואס אונז האמיר געהאט איז דארט ווי די מאן זאגט הילך כמו שאמרה, פשט די פרוי זאגט איין זאך, די שליח זאגט ליגנט און זאגט א צווייטע זאך, די מאן זאגט הילך כמו שאמרה, די שאלה איז וואס האט די מאן געמיינט, צו כמו שאמרה ווי זי האט באמת געזאגט, אדער כמו שאמרה וואס די שליח האט געזאגט, דארט איז נוגע די שאלה, אבער דא אין די ברייתא איז אינגאנצן נישט נוגע די שאלה ווייל די מאן האט עס נישט געזאגט, די מאן האט נישט געזאגט הילך כמו שאמרה,

איז במילא טאקע די גמרא נישט פושט די שאלה. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, התקבל לי גיטי, ואשתך אמרה התקבל לי גיטי, פשט דא רעדט מען די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, די שליח זאגט קלאר אין פנים אריין, איך בין א שליח לקבלה, והוא אומר, און די מאן זאגט פארן שליח, הולך ותן לה, וואס מ'האט שוין געזען א שאלה צו הולך איז כזכי צו נישט, א מחלוקת צו הולך איז א נוסח וואס מ'זאגט פאר א שליח לקבלה צו נישט. איז ווי מ'עט שוין זעהן די תנא קמא דא אין די ברייתא האלט הולך כזכי, און ממילא טאמער די מאן זאגט הולך ותן לה, אדער זכי לה, אדער והתקבל לה, איז די אלע נוסחאות זענען גוטע נוסחאות וואס מ'זאגט פאר א שליח לקבלה, און פאר דעם איז טאקע די דין רצה לחזור לא יחזור, ברגע וואס די גט קומט אן אין די האנט פון די שליח קען די מאן מער נישט צוריק ציען, ר' נתן אומר ר' נתן קריגט זיך, ר' נתן האלט הולך איז נישט כזכי, הולך איז נישט קיין נוסח וואס מ'זאגט פאר א שליח לקבלה, נאר פארקערט הולך איז א נוסח פון א שליח להולכה, און דערפאר זאגט ר' נתן הולך ותן לה, רצה לחזור יחזור, טאמער די מאן האט געזאגט הולך, איז דאס א נוסח וואס מ'זאגט פאר א שליח להולכה, און ממילא קען די מאן נאך צוריקציען. זכי לה והתקבל לה, דארט טאקע רצה לחזור לא יחזור. רבי אומר, רבי זאגט, בכולן אם רצה לחזור לא יחזור, טאקע די אלע נוסחאות, סיי הולך, סיי זכי, סיי תן, די מאן קען נישט צוריקציען. אבל אבער לייגט רבי צו, אם אמר לו, טאמער די מאן זאגט פארן שליח, אי אפשי שתקבל לה, אלא הולך ותן לה, איך וויל נישט זאל זיין א שליח לקבלה נאר הולך ותן לה, דא רצה לחזור יחזור דא קען די מאן טאקע צוריק ציען ווייל ער האט געזאגט אי אפשי איך וויל נישט זאל זיין א שליח לקבלה פשט רבי בעצם האלט אויך אז הולך איז כזכי אבער נאר טאמער ער זאגט גראד הולך טאמער ער זאגט אי אפשי איך וויל נישט זאל זיין א שליח לקבלה נאר הולך דארט האלט רבי אוודאי אז הולך איז א לשון פון א שליח להולכה איי פרעגט די גמרא רבי היינו תנא קמא וואס איז די חילוק צווישן רבי און תנא קמא ביידע זאגן דאך די זעלבע זאך זאגט די גמרא צוויי תירוצים איבעית אימא איין תירוץ אי אפשי אתא לאשמועינן אז רבי קומט טאקע מוסיף זיין דאס אויפן תנא קמא, דאס אז אי אפשי אז מען לייגט צו אי אפשי טוישט זיך די נוסח, דעמאלטס זאגט מען הולך איז נישט כזכי, ואיבעית אימא איז דא וואס זאגן אז הא קא משמע לן מאן תנא קמא רבי אז טאקע ביידע זענען די זעלבע תנא, און די ברייתא קומט אונז טאקע זאגן אז די תנא קמא דאס איז רבי. פרעגט אונז די גמרא איבעיא להו, די גמרא פרעגט אן איבעיא הילך לר' נתן כזכי דמי? או לאו כזכי דמי, הולך האמיר געזעהן האלט ר' נתן איז נישט כזכי, וואס איז מיט הילך? הילך איז א לשון פון זכי וואס מען זאגט פאר א שליח לקבלה צו נישט? תא שמע, וויל די גמרא א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, מען האמיר געזעהן ביי אונזער משנה, האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי, אם רצה לחזור יחזור, פשט טאמער א מאן האט ממנה געווען א שליח ער האט געזאגט התקבל גט זה לאשתי אדער הולך גט זה לאשתי, איז דאס א נוסח וואס מען זאגט פאר א שליח להולכה, פשט די מאן האט דא ממנה געווען א שליח להולכה, און דערפאר קען די מאן נאך אלץ צוריק ציען ווי לאנג די גט איז נישט אנגעקומען אין די האנט פון די פרוי, אבער די משנה האט צוגעלייגט, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט אז דאס איז אלץ איין המשך, פשט האשה שאמרה התקבל לי גיטי, דהיינו וואס איז טאמער די פרוי האט קודם ממנה געווען די שליח אלץ שליח לקבלה, און נאכדעם האט די מאן געזאגט התקבל גט זה לאשתי אדער הולך גט זה לאשתי, דעמאלטס רצה לחזור לא יחזור, קען די מאן מער נישט צוריק ציען, ווייל די שליח איז א שליח לקבלה, איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, די מאן האט געזאגט הולך גט זה לאשתי, פון דעסטוועגן זאגט מען אז די שליח לקבלה איז געבליבן א שליח לקבלה, פשט הולך איז כזכי, יעצט. די גמרא וויל נישט איינזעצן די משנה פשוט ווי רבי, פשט, לכאורה קען מען זאגן זאגט די גמרא מאי לאו בהילך ור' נתן, לכאורה קען מען טוישן אביסל די משנה, זאגן אז די משנה מיינט נישט זאגן הולך, די משנה מיינט צו זאגן הילך, איז אויב אזוי העט די משנה אויך שטימען מיט ר' נתן, אונז עמיר אויך האבן א ראיה אז ר' נתן איז אויך מודה אז הילך איז כזכי, זאגט די גמרא לא בהולך ורבי, לאז די משנה געמאכט, אין די משנה שטייט הולך, איז פשט הולך, און די משנה שטימט טאקע ווי רבי שטימט נישט ווי ר' נתן, תא שמע, וויל די גמרא ברענגען א ראיה פון די המשך המשנה, מיר האבן געזען די המשך המשנה, לפיכך אם אמר לו הבעל אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה, רצה לחזור יחזור, פשט דא זאגט די משנה אז טאמער די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, און די מאן זאגט פארן שליח אי אפשי שתקבל לה כ'וויל נישט זאל זיין א שליח לקבלה, אלא הולך ותן לה, נאר הולך, דעמאלטס קען ער צוריק ציען, איז טעמא דאמר אי אפשי, הא לא הא לא אמר אי אפשי, רצה לחזור לא יחזור, פשט אז טאמער די מאן זאגט נישט אי אפשי, נאר וואס, די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה און די מאן זאגט, הולך ותן לה, דא איז אוודאי די גט גראד א גט, פשט דא איז אוודאי די שליח א שליח לקבלה, מאי לאו בהילך ור' נתן, פשט ווייטער וויאזוי קען די משנה שטימען מיט ר' נתן נאר טאמער מען וועט זאגן אז אין די משנה שטייט הילך נישט הולך, און דערפאר טאקע טאמער די מן האט נישט געזאגט אי אפשי ער האט פשוט געזאגט הילך איז עס טאקע א שליח לקבלה און אונז האמיר א ראיה אז ר' נתן איז מודה ביי הילך אז הילך איז כזכי. זאגט די גמרא לא בהולך ורבי ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה אין די משנה שטייט הולך און די משנה גייט טאקע כשיטת רבי איז תא שמע ברענגט די גמרא א ראיה א קלארע ראיה פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא אז טאמער א מאן זאגט הולך גט זה לאשתי רצה לחזור יחזור פשט הולך איז לאו כזכי אבער הילך גט זה לאשתי רצה לחזור לא יחזור טאמער ער זאגט הילך קען ער מער נישט צוריק ציען יעצט מאן שמעת ליה דאמר בהולך רצה לחזור יחזור פשט מען זעהט אנפאנג די ברייתא אז הולך לאו כזכי, פשט די ברייתא שטימט זעכער נישט מיט רבי, מוז זיין די ברייתא גייט כשיטת ר' נתן, וקאמר און פון דעסוועגן וואס זאגט די ברייתא אז הילך רצה לחזור לא יחזור פשט אז הילך איז יא כזכי, שמע מינה הילך כזכי דמי שמע מינה, האמיר א ראיה אז ר' נתן איז אויך מודה אז הילך איז כזכי. זאגט די גמרא ווייטער איתמר, מען האמיר געלערנט, התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי, פשט א פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה, די שליח זאגט פארן מאן, איך בין א שליח לקבלה, והוא אומר און דער מאן זאגט הולך ותן לה ער זאגט הולך איז אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב זאגט ר' אבא אמר רב הונא אמר רב נעשה שלוחו ושלוחה פשט דער שליח איז יעצט סיי א שליח פונעם מאן א שליח להולכה און סיי א שליח פונעם פרוי א שליח לקבלה וחולצת חולצת איז טייטש די דין איז דאך אז א מענטש שטארבט אן קינדער איז דארף די ברודער זיינע מייבם זיין די פרוי וואס ער האט איבערגעלאזט טאמער אבער ער האט איר גע'גט דארף מען נישט מייבם זיין וואס איז טאמער ס'איז דא א ספק גט פשט אונז ווייס מיר נישט צו זי איז גע'גט צו נישט, דעמאלטס איז די דין מ'דארף געבן חליצה מ'טאר נישט מייבם זיין, אבער מ'טאר נישט אוועק גיין אן קיין יבום און ממילא דארף מען מאכן חליצה, יעצט לכאורה איז דא מבואר אז ביי אזא ציור וואס די פרוי האט ממנה געווען א שליח לקבלה און די מאן האט געזאגט הולך, האט רב א ספק צו די גט איז א גוטע גט צו נישט און דערפאר טאמער די מאן העט שטארבן איידער וואס די גט איז אנגעקומען צום פרוי דארף די פרוי קריגן חליצה מ'טאר איר נישט מייבם זיין, זאגט די גמרא, למימרא דמספקא ליה לרב אי הולך כזכי דמי אי לאו כזכי דמי, פשט לכאורה, פשט דא איז אז רב האט געהאט א ספק צו הולך איז כזכי צו נישט, ווייל טאמער הולך איז כזכי איז דאך די פרוי גע'גט, ווייל ברגע וואס די גט איז אנגעקומען אין די האנט פונעם שליח, האט די גט גע'פועל'ט און די פרוי איז גע'גט, טאמער הולך איז לאו כזכי איז די פרוי נישט גע'גט, ממילא אז ס'איז א ספק, זאגט רב אז די פרוי דארף קריגן חליצה, אבער פרעגט די גמרא קען דען זיין אזא זאך אז רב האט אזא ספק, והא איתמר מ'האמיר געלערנט אז טאמער א מענטש זאגט הולך מנה לפלוני שאני חייב לו, א מענטש זאגט פאר זיין שליח, הולך, טראג די געלט פאר יענעם מענטש וואס איך בין אים שולדיג. איז אמר רב, וואס זאגט רב, חייב באחריותו, פשט, אוודאי דער משלח, דער וואס שיקט די געלט, איז מחיוב באחריות, טאמער עפעס האט געשען דא מיט די געלט פאר וואס די געלט קומט אן צו יענעם, העט ער דארפן באצאלן, ווייל ווי נישט ווי, יענער האט נישט ממנה געווען א שליח לקבלה, איז יענער דארף נישט דערלייגן. אבער פון דעסטוועגן ואם בא לחזור אינו חוזר, צוריק ציען קען מען נישט, פארוואס? לכאורה, ווייל רב האלט, הולך כזכי, ברגע דו האסט געזאגט, הולך מנה לפלוני, איז פשט דו האסט עס מזכה געווען פאר יענעם דערפאר קענסטו נישט צוריק ציען, איז וויאזוי זאגט מען דא אז רב האט געהאט א ספק צו הולך כזכי און דערפאר זאגט ער חולצת, זאגט די גמרא ס'נישט קיין שאלה, התם, ספק ממונא לקולא, דארט רעדט מען פון געלט, ספק ממונא לקולא, מען לאזט די געלט דארט ווי ס'איז, און דערפאר, אז די געלט ליגט ביים שליח קען די מאן נישט צוריק ציען, קען די משלח נישט צוריק ציען, אבער הכא, דא איז ספק איסורא לחומרא, ס'איז א ספק איסור, און ביי א ספק איסור פסק'נט רב לחומרא, און דערפאר פסק'נט רב, אז היות אונז ווייס מיר נישט צו הולך כזכי צו נישט, דארף די פרוי חליצה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, אין האישה עושה שליח לקבל לה גיטה מיד שליח בעלה, רב האלט אז א פרוי קען נישט ממנה זיין א שליח אז די שליח זאל אפנעמען א גט פון א שליח פון א מאן, פשט דאס איז קלאר אז א פרוי קען ממנה זיין א שליח לקבלה, אבער רב האלט דאס איז נאר ווען די מאן אליין געט איבער דעם גט פאר א שליח לקבלה, אבער. צו גיין ממנה זיין א שליח לקבלה אז די שליח לקבלה זאל עס אפנעמען פון א שליח להולכה, דאס האלט רב מען קען נישט, ורבי חנינא אמר, רבי חנינא קריגט זיך, רבי חנינא האלט אישה עושה שליח לקבל לה גיטה מיד שליח בעלה, אז א פרוי קען יא ממנה זיין א שליח צו מקבל זיין א גט פון א שליח להולכה פונעם מאן, פרעגט אונז די גמרא מאי טעמא דרב, פארוואס האלט רב אז מען קען נישט, זאגט די גמרא צוויי טעמים, איבעית אימא משום בזיון דבעל, ווייל ס'איז א בזיון פארן מאן, די מאן שיקט א שליח מיט זיין גט און די פרוי פאסט נישט צו גיין אפנעמען די גט אליין, איז א בזיון און די מאן עט קענען שרייען אז איך האב נישט געמיינט צו גט'ן אויף אזא אופן עט קענען מערער זיין אויפן גט און דערפאר זאגט רב אז מ'קען דאס נישט טון יעצט ווען די מאן אליין געט איבער די גט קען נישט די מאן שרייען שפעטער ס'איז געווען א בזיון ווייל די ביסט דאך דארט געווען פארוואס האסטו איבער געגעבן די גט פאר א שליח טאמער ס'איז א בזיון אבער ווען די מאן שיקט א שליח איז שפעטער עט אלעמאל קענען שרייען ס'איז א בזיון דערפאר זאגט רב אז מ'טאר נישט די פרוי קען נישט שיקן א שליח אפנעמען א גט פון א שליח. דאס איז איין מהלך אין די טעם פון רב איבעית אימא נאך א טעם משום חצירה הבאה לאחר מכן פשט די דין איז טאמער א מאן נעמט א גט לייגטס אריין אין דעם חצר פונעם פרוי ווערט די פרוי גע'גט אבער וואס איז טאמער די מאן נעמט א גט לייגטס אריין אין א חצר וואס באלאנגט נישט פארן פרוי און שפעטער גייט די פרוי און זי קויפט אפ דעם חצר דעמאלטס איז די פרוי נישט גע'גט פארוואס ווייל סשטייט ונתן בידה ער דארף עס אריין לייגן אדער ביי איר אין די האנט אדער ביי איר אין די רשות נישט אז זי נעמט עס אליין. יעצט רב האט מורא געהאט טאמער מ'עט לאזן א פרוי שיקן א שליח אפנעמען א גט פון א שליח פונעם מאן עלן מענטשן זיך מורה היתר זיין זאגן אז א פרוי קען אויכט קויפן א פעלד וואס די גט ליגט דערין און מ'עט זאגן זי איז גע'גט פארוואס ווייל א פעלד עט מען אויכט אנקוקן כאילו א פעלד איז א שליח און ממילא עט מען זאגן אז פונקט ווי א פרוי קען שיקן א שליח אפנעמען א גט פונעם שליח פון די מאן קען די פרוי אויך גיין קויפן די פעלד וואס די מאן האט דארט געלייגט די גט, פשט ווען די מאן לייגט אריין דעם גט אינעם פעלד ווערט די פעלד א שליח להולכה, יעצט די פרוי קויפט עס אפ איז כאילו זי האט געשיקט א שליח לקבלה עט מען אויך זאגן זי איז גע'גט און אוודאי איז עס נישט אזוי דערפאר זאגט רב אז זי טאר נישט שיקן א שליח אפנעמען די גט פון א צווייטע שליח, זאגט די גמרא מאי בינייהו ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן די צוויי טעמים, ענטפערט די גמרא איכא בינייהו דקדמה איהי ושויה שליח מעיקרא, פשט וואס איז טאמער די פרוי איז די וואס האט ערשט געמאכט א שליח לקבלה און נאכדעם האט די מאן געשיקט א שליח להולכה איז דא לויט די צווייטע טעם חצרה הבאה לאחר מכאן דא נישט דא אזא חשש ווייל די איינציגסטע חשש איז געווען אז מען עט זיך אפלערנען ביי פעלדער ביי פעלדער איז דאך די נידון די גאנצע נושא איז אז די מאן עט עס אריינלייגן אין פעלד און שפעטער עט די פרוי אפקויפן דא איז פונקט פארקערט די פרוי האט קודם געשיקט די שליח נאכדעם די מאן און ממילא דא עט מען זיך נישט אפלערנען און דא אוודאי עט מען זאגן אז די גט איז א גוטע גט מה שאין כן בזיון דבעל בזיון דבעל איז דא סיי טאמער די פרוי האט ערשט ממנה געווען סיי טאמער די מאן האט ערשט ממנה געווען, איז פאר דעם לויט די טעם וועט מען אויך זאגן אז די רב וועט האלטן אז די גט איז נישט קיין גט אז מען טאר אזוי נישט טון. זאגט די גמרא ווייטער. ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו איז געווען א מאן וואס האט געשיקט א גט פאר זיין פרוי, אזל שליחא אשכחה כי יתבה וקא לישא, די שליח האט געזען אז די פרוי האלט אינמיטן קנעטן א טייג, אמר לה, האט די שליח געזאגט פארן פרוי הילך גיטך דא כ'האב א גט פאר דיר, אמרה ליה, האט זי געזאגט פארן שליח, ליהוי בידך, פשט די גט זאל בלייבן ביי דיר אין די האנט, דהיינו ווער מיין שליח לקבלה און זיי מקבל די גט פאר מיר, אמר ר' נחמן האט ר' נחמן געזאגט, אם איתא לדרבי חנינא עבדי בה עובדא, פשט אונז האבן דאך געהאט א מחלוקת צו א פרוי קען ממנה זיין א שליח לקבלה, אפנעמען, א גט פון א שליח להולכה, רבי חנינא האט געהאלטן מען מעג יא, רב האט געהאלטן מען טאר נישט, און ממילא האט רב נחמן געזאגט טאמער איך וואלט ווען געוואוסט מיט א קלארקייט אז די הלכה איז ווי רבי חנינא אז מען מעג, וואלט איך געזאגט. אז די פרוי האט געמעגט מאכן דעם מענטש א שליח לקבלה, אפנעמען די גט פונעם שליח להולכה, ביידע די זעלבע מענטש, אבער וואלט איך געזאגט טאקע אז די פרוי איז גע'גט. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו ר' נחמן, ואם איתא לדרבי חנינא עבדת בה עובדא, אזוי? טאמער די הלכה איז רבי חנינא פסק'נסטו אז די פרוי איז גע'גט, הא לא חזרה שליחות אצל הבעל, פשט נארמאל דאך די דין אז א שליח דארף קענען שפעטער נאך וואס ער ענדיגט זיין שליחות צוריק גיין צו זיין משלח זאגן אז ער האט מקיים געווען די שליחות, דהיינו, טאמער זיין שליחות האקט זיך אפ ערגעץ ווי אינדערמיטן, איז די גאנצע שליחות נישט קיין שליחות. איז דא, די מאן האט ממנה געווען די שליח אלס שליח להולכה. טאמער דו זאגסט אז אינמיטן ווערט ער א שליח לקבלה, פשט אינמיטן האקט זיך אפ זיין שליחות, איידער ער האט אויסגעפירט זיין שליחות, האט ער זיך געטוישט פון א שליח להולכה צו א שליח לקבלה, איז די גאנצע שליחות נישט קיין שליחות, קען ער נישט זיין א שליח להולכה, פשט, מ'קען נישט טון אזא פאטענט, אזוי. פרעגט רבא צו רבי נחמן, שוין, איז געווארן א ערנסטע שאלה, שלחוה לקמיה דרבי אמי, מען האט געשיקט פרעגן די שאלה צו ארץ ישראל צו רבי אמי, שלח להו האט רבי אמי צוריק געענטפערט, לא חזרה שליחות אצל הבעל, די זעלבע תירוץ ווי רבא האט געזאגט אז מען קען אזוי נישט טון, ווייל אפילו טאמער מען וועט פסק'נען ווי רבי חנינא אז די פרוי קען מאכן א שליח לקבלה אבער נישט די זעלבע מענטש, ווייל מיט דעם האקט מען אפ זיין ערשטע שליחות, ורב חייא בר אבא אמר, רב חייא בר אבא האט אויך געהערט די שאלה האט ער געזאגט נתיישב בדבר, לאמיך מעיין זיין טראכטן וואס די תשובה איז, הדר שלחוה לקמיה דרב חייא בר אבא, ס'איז אריבער אפאר טעג, האט מען נאכאמאל געשיקט פרעגן, נו, האסט מעיין געווען, האסט תשובה? אמר, האט ער געזאגט כל הני שלחי לה ואזלי, די אלע וואס קומען מיר פרעגן פארוואס קומט מען מיר פרעגן נאכאמאל און נאכאמאל, כי היכי דמספקא להו לדידהו, אזוי ווי דארט אין בבל האט עטץ א ספק, הכי נמי מספקא לן לדידן, אונז אין ארץ ישראל האמיר אויך די ספק, איך ווייס טאקע נישט וואס צו פסק'נען דא. און ממילא פירט רבי חייא בר אבא אויס היות ס'איז א ספק, הוי דבר שבערוה, ודבר שבערוה חולצת, פשט היות ס'איז א ספק ביי דבר שבערוה, און ווי מען האט געזען ביי א ספק איז די דין אז חולצת, פשט די גט איז א ספק גט, און טאמער די מאן עט שטארבן, עט די פרוי דארפן א חליצה, פארציילט טאקע די גמרא הוה עובדא עס איז געווען אמאל אזא מעשה, ואצרכה רבי יצחק בר שמואל בר מרתא גט וחליצה, און רבי יצחק בר שמואל בר מרתא האט געהייסן, אז היות וואס די גט איז א ספק גט, און ממילא קודם כל דארף זי נאך א גט, ווייל די גט איז א ספק, חוץ דעם זי דארף חליצה, פרעגט די גמרא תרתי וואס טייטש ביידע, טאמער זי דארף נאך א גט און האט געקריגט נאך א גט דארף זי דאך נישט חליצה איז זי דאך גע'גט, זאגט די גמרא ער האט געמיינט צו זאגן גט מחיים, אז לכתחילה דארף זי נאך א גט, אבער טאמער מען וועט נישט אניאגן וחליצה לאחר מיתה וועט מען איר דארפן חולץ זיין, ווייל די גט איז א ספק גט. זאגט די גמרא ווייטער, ההיא דהוו קרו לה נפאתה, ס'איז געווען א פרוי וואס האט געהייסן נפאתה, אזול סהדי כתוב תפאתה, די מאן האט געהייסן שליחים שרייבן א גט אנשטאט שרייבן נפאתה האבן זיי געשריבן תפאתה נישט די ריכטיגע נאמען, איז אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב, עשו עדים שליחותן, פשט די שליחים האבן געענדיגט זייער שליחות די מאן האט זיי געהייסן שרייבן א גט, זיי האבן געשריבן א גט, איי זיי האבן געשריבן תפאתה, שוין, זיי האבן נישט געשריבן קיין גוטע גט, זיי קענען נישט יעצט שרייבן נאך א גט, ווייל זיי האבן מקיים געווען זייער שליחות, טאמער די מאן וועט זיי נאכאמאל מאכן שליחים איז גוט, אז נישט, האט זיך געענדיגט זייער שליחות. מתקיף לה רבה, פרעגט אבער רבה, ווי קענסטו אזוי פסק'נען, מי קאמר להו כתובו חספא והבו לה, פשט דער מאן האט עפעס זיי ממנה געווען אז זיי זאלן שרייבן א שטיקל חספא א שטיקל חרס, דער מאן האט זיי געהייסן שרייבן א גט, וואס האבן זיי געשריבן, תפאתה, תפאתה איז נישט קיין גט, ער האט געהייסן שרייבן א כשר'ע גט, איז כל עוד זיי האבן נישט געשריבן א כשר'ע גט, אוודאי קענען זיי שרייבן א גוטע גט וואס שטייט דארט איר נאמען וואס שטייט דארט נפאתה, אלא אמר רבה, און ממילא זאגט רבה איך העב ענק זאגן ווי ס'איז נוגע דעם דין, ודאי אי כתוב סהדי גיטא מעליא, ואבד, עשו עדים שליחותן, ווייל ווי ס'נוגע די דין, דארט ווי די מאן האט ממנה געווען שליחים זאלן שרייבן א גט, מ'האט געשריבן די גט, די גט איז געווען א גוטע גט, שפעטער האט מען עס פארלוירן, יעצט קען מען נישט שרייבן א נייע גט, ווייל קיינער האט ענק נישט ממנה געווען שרייבן א נייע גט. איז אויף דעם אויך מתקיף לה ר' נחמן, פרעגט ר' נחמן וואס עפעס, מי קאמר להו כתבו ואנחו בכיסייכו, וואס האט די מאן געהייסן, שרייבטס א גט און לייגטס עס אריין אין טאש, ניין, די מאן האט געהייסן, שרייבטס א גט און געטס עס איבער, און כל עוד וואס מ'האט דאס נישט געטון, נאר ס'איז פארלוירן געגאנגען, קענען זיי שרייבן נאך א גט ווייל זיי זענען נאך אלץ שלוחים. אלא אמר רב נחמן ממילא זאגט טאקע רב נחמן כותבין ונותנין אפילו מאה פעמים, הונדערט מאל אויכעט ווילאנג די פרוי איז נישט גע'גט זענען די שלוחים נאך אלץ שלוחים און מען קען עס טון אפילו הונדערט מאל אויכעט. בעא מיניה רבא מרב נחמן האט רבא געפרעגט אן איבעיא פון רב נחמן כתבו ותנו לשליח מהו וואס איז אבער טאמער די מאן האט געזאגט פאר עדים שרייבטס א גט אבער עטץ דארפטס עס נישט איבערגעבן געבטס עס איבער פאר א שליח און אזוי האבן זיי געטון זיי האבן געשריבן א גט זיי האבן עס איבערגעגעבן פאר א שליח און יעצט האט די שליח פארלוירן דעם גט איז די שאלה איז סלוקי סלק להו או דילמא לטירחא דידהו חייש, די שאלה איז אזוי, פון איין זייט קען מען זאגן אז די מאן האט געזאגט פאר די עדים שרייבטס א גט און געטס עס איבער פאר א שליח, אזוי האבן זיי געטון, זיי האבן געשריבן א כשר'ע גט, מען האט עס איבערגעגעבן פארן שליח, יעצט די שליח האט עס פארלוירן, שוין, וואס ווילסטו, זיי קענען נישט יעצט שרייבן א נייע גט ווייל זיי האבן בעצם געענדיגט זייער שליחות, זיי האבן געשריבן א גט און עס איבערגעגעבן פאר א שליח, איז פארטיג, יעצט אז זיי זאלן שרייבן א נייע גט דארף מען זיי נאכאמאל ממנה זיין, פון א צווייטע זייט אבער קען מען זאגן אז ניין, אז די מאן בעצם האט געוואלט אז זיי זאלן שרייבן א גט אפילו הונדערט מאל אויכעט. איי פארוואס האט ער געהייסן מ'זאל עס איבערגעבן פאר א שליח? נישט ווייל ער האט געוואלט אז ברגע וואס מ'געט עס איבער פארן שליח ענדיגט זיך זייער שליחות, נאר ווייל ער האט זיי געוואלט שפארן צייט, ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן זיך מטריח זיין האט ער געזאגט ווייסט וואס עטץ שרייבטס נאר און געטס עס איבער פאר א צווייטן, אבער טאמער דער צווייטער האט עס פארלוירן, בעצם זענען זיי נאך אלץ שליחים זיי קענען שרייבן א צווייטע. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא צוגעלייגט צו רב אשי נאך א ספק, ויוליך לה מהו? פשט, לאמיר שוין זאגן אז ביי די ערשטע ציור דארט ווי די מאן זאגט כתבו ותנו ותנו לשליח זאגט מען אז ברגע וואס זיי האבן געשריבן און איבערגעגעבן פאר די שליח האט זיך געענדיגט זייער שליחות, וואס איז אבער טאמער די מאן האט געזאגט כתבו ותנו לשליח ויוליך לה, ער לייגט צו ויוליך לה, ויוליך לה איז שוין יא א שטיקל משמע אז די מאן וויל די גט זאל אנקומען צו די פרוי, כל עוד די גט איז נישט אנגעקומען צו די פרוי קענען זיי שרייבן נאכאמאל און נאכאמאל, אדער אפשר ניין? תיקו, זאגט די גמרא די בעיות בלייבן שווער. פירט די גמרא אויס, האבן מיר געזען די משנה רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף האומרת טול לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור, אז א פרוי וואס זאגט טול לי גיטי איז פונקט אזא לשון ווי התקבל לי גיטי, ס'איז א גוטע לשון וואס מ'איז ממנה א שליח לקבלה, זאגט טאקע די גמרא תנו רבנן האבן מיר געלערנט א ברייתא, טול לי ושא לי ויהא לי בידך, כולן לשון קבלה, און די אלע לשונות זענען גוטע לשונות פון א שליח לקבלה, טאמער א פרוי האט זיך באנוצט מיט איינע פון די לשונות און די מאן האט איבערגעגעבן דעם גט אין די האנט פונעם שליח, איז די פרוי גראד גע'גט.